דא איז איינע פון די פריים דוגמאות ווען די חלוקת הפרשיות מאכט אונז א אנדערע מעשה ווי מען באקומט ווען מען ליינט על הסדר. אונז האבן געלערנט די צען דורות פון נח ביז אברהם, אונז האבן געלערנט וועגן תרח און זיינע דריי קינדער, אונז האבן געלערנט ווי צוויי פון זיי שטייט אז זיי האבן חתונה געהאט ויקחם נשים, ס'שטייט זייער נעמען פון זייערע נשים, די ערשטע נשים זייט חוה וואס ס'שטייט זייערע נעמען, שם אשת אברהם און שם אשת נחור, און ס'שטייט א זאך וואס גייט זיין וויכטיג פאר די גאנצע נעקסטע צען פרקים פון אברהם אבינו, ותהי שרי עקרה אין לה ולד, שרה האט נישט געהאט קיין קינדער, ס'איז געווען עקרה אויך די ערשטע אין היסטאריע, ביז יעצט זענען אסאך מענטשן מיט אסאך ווייבער וואס האבן געהאט קינדער, ס'שטייט נישט קיינער האט געהאט א פראבלעם מיט האבן קינדער, ס'איז א נייע מעשה ס'איז דא אזא זאך בכלל צו האבן א פראבלעם עקרה, און ס'שטייט דא פריער אז תרח האט נאך גענומען זיינע צוויי קינדער, ס'שטייט נישט וועגן די עלטסטע נחור, און די הרן איז געשטארבן, אבער די לוט וואס איז זיין נעפיו האט ער גענומען מיט שרה און מיט אברהם, געגאנגען פון אור כשדים ביז חרן, נאכדעם שטייט אז אז תרח איז געשטארבן. און דא האלטן אונז. נארמאל בתור המשך, ס'גייט ווייטער יעצט די מעשה, ס'געווען אפילו א קעפל ואלה תולדות תרח, און דערווייל די מחלקי הפרשיות, און ס'איז באמת דא א נקודה של אמת אין דעם, הייבט דא ממש אן א נייע פרשה, אונז רופן דאס די פרשת לך לך, די פרשה פון אברהם אבינו, ויאמר ה' אל אברהם לך לך, אבער אוודאי די אלע מפרשים האבן זיך שוין געשטעלט, ס'קען זיין אז די איז שוין געווען פאר דעם די לך לך, אסאך וועגן וויאזוי מ'איז דאס מיישב זיין, אבער בעצם איז עס איין המשך, און צוביסלעך זענען אונז אנגעקומען פון בראשית ביז ויאמר השם אל אברם לך לך, דאס איז שוין ממש א נייע זאך, דאס הייסט די ערשטע ציווי אין די וועלט, די ערשטע מאמר השם, וואס איז נישט באופן כללי פאר די גאנצע וועלט, נישט אפילו ווי נח, נח איז אלס געווען באופן כללי פאר די גאנצע וועלט, אפילו ער רעדט צו נח רעדט ער דאך בעצם וועגן מענטשהייט, דא רעדט ער פון אברהם, ער זאגט נישט דו גיי מיט יעדע איינעם, פונקט פארקערט, ער זאגט לך לך, מארצך, מאך א נייע זאך, מאך א פערזענליכע זאך, מאך א פריוואטע זאך, די ערשטע אינדיווידואלע מענטש וואס איז געווען אין די תורה איז געווען אברהם אבינו, און ער האט די ערשטע באקומען א אינדיווידואלע מאמר, שטייט לך לך מארצך, טאקע דאס שטייט, גיי אוועק פון די וואס ביסט געקומען, אברהם אבינו איז איך געדענק איז נישט אמת'דיג איינער פון די שבעים אומות, ס'דא עבר, אברהם אבינו איז פון עבר, ער איז מצד די שבעים אומות, אבי כל בני עבר, ער איז געווען פון די אברהם אברהם העברי, אברהם העברי, אבער דא שטייט ווער נישט בלייב נישט נאר א עברי, גיי, ואעשך כ'וועל דיך מאכן אליינס לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך ונברכו בך כל משפחות האדמה, דו וועסט טון אליינס א זאך, וואס פון דעם וועלן אלע משפחות האדמה, אלע זיבעציג משפחות האדמה וואס אונז האבן געלערנט גייען עפעס האבן פון דעם, דאס איז די. גרויסע אויפרייז פון אברהם אבינו און די נעקסטע צען צען פופצן פרקים מער רעדן מיר די מעשה פון אברהם אבינו אז מען ליינט עס אין איין המשך צוביסלעך מ'נעמט צו באקומען נייע הארות נייע וועגן וויאזוי צו טראכטן וועגן די אברהם אבינו לאמיר נאר מערקן צוויי זאכן וואס מען הייבט אן צו זען וואס אברהם אבינו טוט כסדר די ערשטע זאך ער גייט צו ארץ ישראל ער האט דאך א מטרה ער קומט אן און די אייבערשטער ווייזט זיך אים די ערשטע מאל וירא השם די ערשטע מאל אין די וועלט וואס שטייט וירא השם צו איינעם איז דא וירא השם אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת דאס איז א הבטחת הארץ דאס איז איינע פון די גרויסע זאכן וואס די גאנצע פרשה מען דארף דאך פארשטיין עס דא הייבט זיך אן א מעשה וואס איז א לאנגע מעשה ביז ספר יהושע בעצם עטליסט און אפשר ביז נאך די תנך ענדיגט זיך לזרעך אתן את הארץ הזאת דאס איז א גרויסע חידוש א ריזיגע הבטחה און נאך א זאך וואס אברהם אבינו טוט וואס ווערט נאך א זאך וואס מען דארף אנהייבן צו באמערקן כסדר ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו, אברהם אבינו האט געבויט א מזבח אין א געוויסע פלאץ, ווי איז די פלאץ? מקום שכם, ס'הייסט דאך מקום שכם, ס'האט נאכנישט געהייסן שכם אין אברהם'ס צייטן, דעמאלטס האט עס געהייסן אלון מורה, אבער עס איז די מקום ווי עס איז שפעטער געווארן שכם, ווי יוסף הצדיק איז געבוירן, איז, האט געלעבט, האט באגראבן געווארן און אזוי ווייטער. דאס איז די ערשטע מזבח וואס אברהם אבינו האט געמאכט, און לכאורה די מזבח איז נאך געווען באוויסט בזמן התורה, דאס איז די מזבח, די ערשטע מזבח וואס אברהם אבינו האט געמאכט, די ערשטע מאל די אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אים און צוגעזאגט ארץ ישראל, אז אברהם אבינו מאכט צוויי זאכן, ער לערנט, ער באקומט די הבטחה פון ארץ ישראל, און ער הייבט אן צו מאכן די מקומות הקדושים פון ארץ ישראל, ביז יעצט האבן מיר עס געלערנט ווי מען ווי מ'באקומט זאכן האבן באקומען נעמען, ווי ס'האט זיך אנגעהויבן די ערשטע מלוכות, דא לערנט מען זיך א נייע זאך, הייבט אן צו לערנען א נייע זאך, ווי אזוי האבן זיך אנגעהויבן מקומות הקדושים, די ערשטע מקום קדוש איז די מזבח וואס אברהם אבינו האט געמאכט אין שכם, שפעטער, א מינוט שפעטער, איז ער געגאנגען אביסל ווייטער ביי. מקדם לבית אל געמאכט נאך א מזבח דאס איז לכאורה די ערשטע מאל וואס איינער האט געמאכט א מזבח עטליסט נעבן בית אל, בית אל ווייסט מען איז געווען א מקום קדוש במשך אלע צייטן, דאס איז א נייע פלאץ. די דריטע זאך וואס מען זעט אברהם אבינו הייבט אן די פרשה און עס איז נאך א זאך וואס גייט זיך איבערחזר'ן נאכאמאל און נאכאמאל, מען דארף פארשטיין אין וואסערע מעשה דאס קאנעקט זיך צו, ער איז געגאנגען אין מצרים, דאס הייסט ס'איז געווען א רעב אין ארץ כנען און ער איז געגאנגען אין מצרים, דאס איז איין זאך וואס מען ווייסט עס איז געשען שפעטער נאכאמאל ביי יצחק, עס איז געשען נאכאמאל ביי יעקב, ס'געשעט כסדר און כסדר, מען האט נישט אין ארץ כנען איז א פלאץ מוכן לרעב, ס'איז נישט אלעמאל דא אזויפיל אין מצרים איז אסאך מער שפע, ער געגאנגען אין מצרים, אוודאי איז דאס זעהט שוין פאר מעשה אבות סימן לבנים זייער אסאך זאכן, און פרעה האט געכאפט שרה, דאס ווערט א גרויסע חלק פון די מעשה פון אברהם און שרה כסדר, געדענקט דאך די ערשטע זאך ותהי שרי עקרה, אונז האבן נישט אנגעהויבן דארט מחיה דוד דארט הייבט זיך אן די מעשה, די אייבערשטער האט צוגעזאגט זיך געבן קינדער יא, ואעשך לגוי גדול, קודם דארף מען האבן א ווייב, דאס איז דאך זיין ווייב שרי, און פרעה האט איר אוועק געכאפט, און ביז ער געבט איר צוריק, און אברהם גייט צוריק, און ער גייט צוריק אל מקום אשר היה שם אהלו בתחילה, ס'הייסט ס'איז שוין געווארן דאס א מקום קדוש, אל מקום המזבח אשר עשה שם לראשונה, איז געבליבן די מזבח די ערשטע מאל, שוין די צווייטע מאל אויפן מזבח, ס'איז שוין נקבע אלס א מקום.